שטייט דאך אויף דערויף דער ביאור אז דער ענין פון קריעת ים סוף איז אז מ'האט געדארפט אויפטון מיט עולמות בי"ע, כדי אויף אויפטון מיט עולמות בי"ע איז אט דא איז ניט מספיק ענינים שבכללות ווי דאס שטייט אין אצילות, נאר מ'דארף אויפטון אין אן אופן פרטי וואס דערפאר איז געווען דווקא י"ב גזרים.

פון קידוש השם, ס'איז דאך אבער לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה, אט ווי די וועלט איז א וועלט דארף מען פון איר מאכן אז זאל זיין אין וועלט דער ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז זאל זיין בתחתונים א דירה לו יתברך, כדי אויף איבערמאכן וועלט, און ווי גערעדט אין מאמר, ניט איבערמאכן די וועלט אז די וועלט זאל בטל ווערן, נאר די מציאות פון וועלט אליין זאל ווערן א מציאות קדושה, על דרך ווי דער רבי מהר"ש שרייבט אז אין דעם גוף הגשמי פון דעם אדם הלומד תורה איז אין דעם מאיר פניו וויבאלד ער האט געלערנט תורה און אזוי דארף זיין ניכר במעשיו ובדיבוריו א שינוי, אט אזוי דארף מען אויכעט מיט יעדע פרט פון וועלט איבערמאכן אז דער פרט זאל אנהייבן לייכטן. דערפון איז דאך פארשטאנדיג אז ס'איז ניט גענוג דער ליבא בעי אליין, מ'דארף האבן אז דער יד זאל זיין א יד נותנת צדקה און דער רגל זאל זיין א רגל רצה לעשות מצוה און אזוי כל אבר ואבר פון די רמ"ח איברים,

עבודה נעלית ביותר נאר מען דארף פאנאנדערשפאלטן יעדער שבט אין זיין אופן עבודתו ווארום מען דארף אין יעדער עבודה פרטית דארף מען דארטן ממשיך זיין אלוקות וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיג פארוואס דא האט ניט מספיק געווען אז זאל זיין דער שלשה אבות און ארבע אמהות ווארום אט דאס איז דאך דער צד השווה וואס איז דא ביי אלע אידן.

בשעת מ'איז אבער געקומען צו א גלות וואס מ'האט צוטאן מיט עקבתא דמשיחא, וואס דער לשון איז דאך אויכעט מדויק עקביים וואס אויף דערויף ווי גערעדט פריער ווערט דאס אנגערופן דער מלאך המוות שבאדם, ס'זעט זיך ניט אן קיין חיות, ס'זעט זיך ניט אן קיין אלוקות, מ'זעט מער ניט ווי חומריות אדער ווייניגסטנס גשמיות העולם, ניט עניינים רוחניים, איז אין אט דעם עקב דארף מען גוט דורכארבעטן, דארף מען ארבעטן מיט אים אין אן אופן אז דער עקב זאל זיך בייטן און ער זאל דערהערן א חיות, לכל הפחות לפי ערכו ומדריגתו, איז אויף דערויף ניט מספיק אן עבודה כללית כמבואר בארוכה דער ענין אין קונטרס העבודה, נאר ס'דארף זיין אן עבודה פרטית וואס דערפאר איז.

זאגט מען אז אין דעם זעלבן מטה איז אויסגעקריצט א שם, און וועלכער שם? ניט סתם פון ז' שמות שאינם נמחקים, נאר דווקא דער שם המפורש, אוואו נעמט מען דעם שם העצם, דעם שם המפרש? דווקא דורך די עבודה פרטית און די עבודה בפרט קטן ביותר, וואס דאס איז אויכעט איינע פון די עניינים עצמיים פון תורת הבעל שם טוב,